ברוך השם, מסכת מועד קטן, דף ד' עמוד ב', די לעצטע שורה פון עמוד. משנה האט מען געלערנט ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים, אז אויב ס'איז אריינגעפאלן שטיינער דארטן אויף דעם ארט אין דעם ווי איך האלט די וואסער, מעג איך דאס אויסרייניגן אין חול המועד וכו'. פרעגט די גמרא, זאגט די גמרא, חטיטה אין, איך מעג נאר חוטט זיין, דאס ווארט חוטט איז די טייטש, מען טוט אויס, ארויסקראצן, ווען איך טו ארויסנעמען, ווי דארט איז לשון, ס'ווערט דארט דערמאנט ביי דעם גיד הנשה, ווערט דארט אויך דערמאנט, איז לשון חוטט, מחטט אחריו, אבער חפירה. לא, גראבן טאר מען נישט. וואס איז די חילוק פון גראבן א נייע ביז חטיטה? איז אין שלחן ערוך ווערט דערמאנט אז מען גייט גראבן א נייעם גריב א רעזערוואר פון וואסער, דארף מען האבן אויף דעם א אומן, א פאכמאן דארף מען האבן אויף דעם, דאס ווערט אנגערופן מעשה אומן, מען זאל מאכן ס'זאל זיך האלטן די וואסער, דאס טאר מען נישט. אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן, האט רבי יעקב געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז מען טאר נישט גראבן קיין נייעם רעזערוואר אויף וואסער אין חול המועד, אלא נאר שאין רבים צריכים להם, אז די רבים דארפן נישט האבן צו נוצן דיע וואסער חול המועד, חול המועד יום טוב האבן זיי אנדער וואסער, דעמאלט זאגן מיר מען טאר נישט גראבן קיין נייעם ברונעם. אבל רבים צריכים להם, אבער די רבים דארפן האבן דעם ברונעם. אפילו חפירה מותר, מעג מען גיין גראבן אפילו א נייע זאך אויכעט. דער דין וואס שטייט אין דער משנה. אז מען טאר נישט, וואס מיר האבן געלערנט פשט אז גראבן טאר מען נישט, מיינט מען ווען זיי דארפן דאס נישט האבן חול המועד. פרעגט די גמרא, וכי רבים צריכים להם, ווען די רבים דארף האבן דעם דעם גריב פון וואסער, מי שרי מעג מען דען יא? והתניא מיר האבן געלערנט חוטטין מען טוט אויסרייניגן פון די שמוץ פון די שטיינער וואס איז אריין געפאלן בורות שיחין ומערות של יחיד אפילו עס באלאנגט צו א יחיד מעג מען עס חול המועד אויסרייניגן פארוואס ס'איז נישט קיין גרויסע טרחה און מען דארף נישט האבן אויף דעם קיין אומן ואין צריך לומר של רבים און פון א רבים איז אוודאי און אוודאי מען מעג אויסרייניגן ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים, און מען טאר נישט גראבן קיין גריבער פאר דעם רבים אין חול המועד, ואין צריך לומר של יחיד, פאר א יחיד טאר מען אוודאי נישט, אזוי שטייט אין דער ברייתא. מאי לאו מיינסטו דען ניט בשאין בשרבים צריכים להם, אז דיע ברייתא רעדט זיך כאטש די רבים דארפן האבן דעם ברונעם, דאך זאגן מיר אז מען טאר נישט גראבן אין. חול המועד, זאגט די גמרא, פארוואס זאל איך אזוי גיין זאגן רבים צריכים, וועט מען באלד זען ווייטער פארוואס? לא, ניין, דא רעדט זיך בשאין רבים צריכים להם, דאס וואס שטייט דא א אז מען טאר נישט גראבן קיין ברינעם חול המועד פאר דעם רבים, מיינט מען ווען דער רבים דארף נישט האבן דעם ברונעם חול המועד.

אז חוטטין בורות שיחין ומערות של יחיד ואין צריך לומר של רבים אויב חטיטה מי שריא מעג מען דען אויסרייניגן דעם דעם גריב דעם ברונען ווען ער דארף נישט האבן דיע וואסער חול המועד קענסט דאך נישט זאגן אז דא רעדט זיך ווען מען דארף נישט ער דארף דאס האבן, ער דארף דאס האבן אויף נאך חול המועד, דאס וואס שטייט אין גמרא צריך מיינט מען ער דארף עס האבן חול המועד, אין צריך מיינט מען ער דארף עס נישט חול המועד נאר ער דארף עס שפעטער. והתניא מיר האבן געלערנט בורות שיחין ומערות. של יחיד, וואס איז פון א איינצלען פערזאן, די גריבער, כונסין מים לתוכן, חול המועד מעג איך לאזן מאכן א שטיקל וועג אז ס'זאל אריינקומען אין דעם ברונעם וואסער, אבל אבער, לא חוטטין, אז איך האב א גריב מיט וואסער. טאר איך נישט אויסרייניגן ולא שפין את סדקיהן אז ס'איז דאך דא שפאלטן טאר איך נישט ווי מ'זאגט פארשמירן די שפאלטן ושל רבים אויב די בורות שיחין ומערות באלאנגט צום רבים חוטטין אותן מעג מען עס אויסרייניגן ושפין את סדקיהן מ'מעג באשמירן די שפאלטן האב איך דאך צוויי ברייתות אין דער ערשטער ברייתא איז געשטאנען אז ביי א יחיד מעג מען חוטטין, מעג מען יא אויסרייניגן, און דא אין דער צווייטער ברייתא שטייט אז ביי א יחיד טאר מען נישט. איז וויאזוי זאל איך דאס פארענטפערן? דארף איך זאגן אז די צווייטע ברייתא רעדט זיך אז דער יחיד דארף עס נישט האבן חול המועד, דעריבער איז אסור חטיטה? און די ערשטע ברייתא וואס דארטן שטייט אז חטיטה איז מותר ווייל עס רעדט זיך דער יחיד דארף עס האבן חול המועד. אבער א קשיא גמרא, ואלא מאי, וואזשע ווילסטו יעצט גיין זאגן אז דאס וואס שטייט אין דער ערשטער ברייתא אז חוטטין בורות שיחין ומערות של יחיד רעדט זיך בשיחיד צריך להם, אז רעדט זיך ווען די יחיד דארף האבן די וואסער חול המועד, דכוותה גבי רבים דארף איך לערנען די זעלבע זאך די דין וואס שטייט ביי א רבים מיינט מען בשרבים צריכים להם אז די רבים דארף דאס האבן חול המועד, און וואס איז געשטאנען אין דער ערשטער ברייתא? אין דער ערשטער ברייתא איז געשטאנען אין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים ואין צריך לומר של יחיד.

אריינלאזן וואסער וחוטטין אותן, מען טוט עס אויסרייניגן, אבל אבער לא שפין את סדקיהן, מען טוט נישט פארמאכן די שפאלטן, ולא חוטטין לתוכן, חוטטין אותן מיט די טייטש מען טוט ארויסנעמען פון דארטן די שטיינער, די ערד וואס האט זיך אנגעזאמלט, אבער לתוכן האב איך נאכגעזוכט נאכגעזוכט האב איך געפונען. דער לחם משנה הלכות יום טוב פרק ח' הלכה ד' זאגט אז דא שטייט לתוכן מיינט מען אז איך זאל ארויסנעמען נאך אביסל נייע ערד, דא שטייט נישט מתוכן נאר לתוכן, חוטטין דארף מיינען מען טוט ווי מען זאגט אויסקלינען, זאל איך ארויסנעמען פון דעם פריערדיגן דאס ניט? יא. אין סדין אותן בסיד, מען טוט עס נישט קאלעכן מיט קיין קאלעך. ושל רבים, און דער ברונעם איז פון א רבים, חופרין אותו מעג מען עס גיין לכתחילה גראבן חול המועד וסדין אותן בסיד, און מען טוט עס מאכן אויסשמירן מיט סיד, ממילא זע איך דאך דא אז אויב רבים צריכים להם, שטייט דאך דא בפירוש אין דער דריטער ברייתא מעג מען גיין גראבן אין חול המועד, א נייעם ברונעם. מוז איך דאך אויב אזוי זאגן אז דאס וואס שטייט אין דער צווייטער ברייתא אז מען טאר נישט גראבן קיין ברונעם אין חול המועד פאר דעם רבים, רעדט זיך אז דער רבים דארף דאס נישט האבן חול המועד. אלא קשיא הך קמייתא. אויב אזוי בלייבט דאך שווער די ערשטע ברייתא, אין דער ערשטער ברייתא שטייט, אזוי שטייט אין חופרין בורות של רבים, דאס הייסט די צווייטע ברייתא וואס עס שטייט אין חופרין איז דאך א קשיא אויף דער ברייתא וואס דא שטייט אז מען טוט יא גראבן, חוץ אויך אז ס'איז א קשיא פון דער ערשטער דארף איך אזוי אויך פארענטפערן. חוטטין בורות של יחיד, איך טוה גראבן די גריבער פון א יחיד, בשיחיד צריך להם, ווען דער יחיד דארף דאס האבן אין חול המועד, ואין צריך לומר בשל רבים, און אוואדע און אוואדע בשל רבים וויל טוה איך אויסרייניגן, בשרבים צריכים להם, מעג איך רייניגן דאפילו חפירה מותר, אויב רבים צריכים להם מעג איך דאך אפילו גראבן א נייעם גריב. ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים בשאין רבים צריכים להם אויב די רבים דארף דאס נישט האבן, ואין צריך לומר של יחיד און אוואדע און אוואדע טאר מען נישט גראבן פון א יחיד, דכי אין יחיד צריך להם אויב דער יחיד דארף נישט האבן דיע וואסער חול המועד אפילו חטיטה נמי אסור. איז חטיטה אויכעט אסור? וואו שטייט אזוי אז צרכי רבים ווייל קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא ס'איז א משל א טאפ פון שותפים ווען מען טרעפט מען נישט קיין הייסע וואסער נישט קיין קאלטע דארף מען קאלט איז עס לעבליך דארף מען הייס איז עס לעבליך מען טרעפט גארנישט. חול המועד, ווען מענטשן זענען פריי, טוט מען זיך באמיען מען זאל מאכן אלע זאכן וואס איז צרכי רבים, ווייל אויב מען וועט עס אפלייגן אויף חול המועד, נאר אויף שפעטער וועט גארנישט נישט זיין. צי שטייט אזוי אז חול המועד איז א דין וואס צרכי רבים, אויב דאס איז באלאנגט לגבי דעם גוף מענטש, וואס דער מענטש האט נוצן פון דעם, ווי שטייט אין די משנה פיקסן דעם וועגן מיט נאך אזעלכע זאכן, בנין בית הכנסת, בנין פון א שול, דיע זאכן רוף איך נישט אן צרכי רבים. ווייל דאס איז נישט דער צורך פון גוף פון רבים, נאר דאס איז צורך מצוה. צרכי רבים ווי שטייט איבעראל דא דערמאנט, מיינט מען וואס דער מענטש אליין דארף עס האבן. שטייט אזוי, אפילו כיוון מלאכתו במועד, נישט אפילו, מ'איז דאך דירעקט מכוון ס'זאל זיין חול המועד, און די זאכן זענען בפרהסיא, און די זאכן זענען טירחא יתירה, מעג מען אלץ, אויב ס'איז לצרכי רבים. נאר עס כאפט א חילוק. אויב די זאך דארף האבן א אומן, למשל ווי גראבן א גריב, דארף מען דאך האבן האבן מיר געזאגט אויף דעם א אומן, מעשה אומנות, דעמאלט מעג איך עס נאר מאכן ווען עס איז לצורך המועד, אבער דארטן וואו עס איז נישט קיין מעשה אומן, יעדער מענטש קען דאס מאכן ווי מ'זאגט אויסרייניגן דעמאלט איז אפילו ס'איז נישט צורך חול המועד, נאר ווייל עס איז דאך א ענין פון רבים, איך קען דאס נישט אפלייגן, מעג איך עס מאכן מכח דעם טעם, און ביי א יחיד איז אנדערש, א יחיד מעג נאר, קודם כל א יחיד איז מכוון מלאכתו חול המועד טויג דאך נישט. איז דאך קענסטו דאך און א יחיד מעג נאר מאכן מעשה הדיוט און דווקא ווען ער דארף דאס האבן לצורך המועד און דווקא אז ס'איז נישט דא קיין גרויסע טירחה איז דאך דאס איז א חטיטה גיין אויסרייניגן גיין אויסרייניגן קיין גרויסע טירחה איז עס נישט. און קיין אומן דארף מען נישט, איז פאר א רבים מעג איך עס מאכן אפילו זיי דארפן עס נישט האבן חול המועד, אבער פאר א יחיד ווען בין איך עס מתיר דווקא ווען ער דארף עס האבן חול המועד? גראבן א גריב א נייעם ס'איז מעשה אומן בין איך נישט מתיר פאר קיין יחיד, איינמאל ס'איז מעשה אומן, איינמאל ס'איז טירחה יתירה. אבער פאר א רבים בין איך עס מתיר, ווען בין איך עס מתיר? דווקא ווען מען דארף עס האבן אדער חול המועד אדער יום טוב. האט רב אשי געזאגט, מתניתין נמי דייקא, פון דער משנה איז אויך א ראיה אז דארטן ווען רבים צריכים לו אפילו חפירה וואס איז מעשה אומן מעג מען. דקתני שטייט אין דער משנה עושים כל צרכי רבים. חול המועד מעג מען מאכן כל צרכי רבים, כל לאתויי מאי? וואס גייט מיר דער כל מרבה זיין? לאו מיינסטו ניט לאתויי חפירה אז דער כל גייט מיר מרבה זיין אז מען מעג גראבן א נייעם ברונען. איז דאך א ראיה צו דעם וואס מען האט פריער געזאגט. זאגט די גמרא לא, ניין, קען זיין א נייעם ברונעם טאר מען נישט גראבן, נאר דאס וואס שטייט דא כל לאתויי גייט ער מיר מרבה זיין הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט יוצאין מען גייט חול המועד חול המועד ארויס לקווץ את הדרכים אראפצונעמען די דערנער פון די וועגן ולתקן את הרחובות מען זאל צורעכט מאכן די גאסן ואת האסטרטאות די די די וועגן צו צוגעשטעלט דרכים המפולשים די הייוועיס. ולמוד את המקוואות און צו מעסטן די מקווה'ס צו זיי האבן דעם שיעור פון מ' סאה, וכל מקווה שאין בו ארבעים סאה, יעדע מקווה וואס די מקווה האט נישט קיין פערציג סאה, מרגילים לתוכו ארבעים סאה, זעה איך אז ס'זאל אריינקומען דארט א קוואל ס'זאל זיין פערציג סאה. ומנין פון וואנען ווייס איך שאם לא יצאו אז די בית דין האט נישט ארויס געשיקט קיין שלוחים מען זאל ארויס גיין ועשו כל אלו מען האט געמאכט די זאכן פון וואנען ווייס איך שכל דמים שנשפכו שם אויב ס'איז געשעהן א אומגליק דורך די דערנער דארט צי דורך אנדערע זאכן אז די בלוט פארגיסינג מעלה עליהם הכתוב טוט דער פסוק רעכענען אויף זיי אויף די מענטשן וואס זיי דארפן אויף דעם אויפפאסן כאילו הם שפכום ווי זיי האבן עס פארגאסן, תלמוד לומר שטייט אין פסוק והיה עליך דמים, דאס שטייט ביי מעקה אז ווען מען מאכט א דאך קען מען פון דעם אראפפאלן דארף מען זען מאכן די מעקה אז כדי ס'זאל נישט זיין אויף דיר דמים, יא איז ממילא זאל איך זאגן ער קומט מיר דאס מרבה זיין, אבער חפירת בורות אפשר טאר מען נישט. זאגט די גמרא, איך קאן דאך אזוי נישט זאגן ער איז מיר דאס מרבה, ווייל הא בהדיא קתני, ווייל דאס שטייט דאך בפירוש אין דער משנה, ומתקנין את הדרכים, ואת הרחובות, ואת המקוואות, דאס שטייט דאך אין דער משנה, אויב אזוי ועושין כל צרכי רבים לאתויי מאי, וואזשע קומט מיר דא עושין כל צרכי רבים מרבה זיין? לאו לאתויי חפירה, עס קומט מיר מרבה זיין אז איך מעג גראבן א גרוב לכתחילה, שמע מינה אז אזוי א ראיה. האבן מיר אין דער משנה געלערנט ומציינין את הקברות חול המועד, מאכט מען סימנים אויף דעם קברות מיט קאלך כדי דיע וועלכע גייען מיט תרומה זאלן דארטן נישט גיין. אמר רב שמעון בן פזי, רמז לציון קברות מן התורה מנין, ווי האבן מיר א רמז אויף דעם? תלמוד לומר שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט, יחזקאל זאגט נבואה, ווען ס'וועט זיין מלחמת גוג און מגוג, וועט זיך געפינען אויף די וועגן די פגרים פון די גויים וואס זיי וועלן פאלן, שטייט דארט אין פסוק, וראה עצם אדם, ער וועט זען ליגן א ביין פון א מענטש, ובנה אצלו, ער וועט בויען לעבן אים, ציון, איז ער, אז מ'זאל וויסן, מ'זאל דאס צונעמען און מאכן א צייכן, זעה איך אז מ'דארף מאכן א צייכן. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט רב אשי'ן, הא די זאך, מקמי דליתי יחזקאל, מאן אמר, פון וואנען האב איך געוויסט פאר יחזקאל'ן, איידער יחזקאל האט עס געזאגט, פון וואנען האב איך געוויסט אז מען דארף מאכן א ציון, פרעגט די גמרא ולטעמיך לויט דיר נאך, הא דאמר רב חיסדא, רב חיסדא האט געזאגט, דבר זה די זאך, מתורת משה רבינו לא למדנו, פון משה רבינו, פון תורת משה ווייסט מען עס נישט, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו, פון די רייד פון יחזקאל'ן לערן מיר עס אפ וואס שטייט דארט אין יחזקאל כל בן נכר יעדער איינער וואס איז געווארן פארפרעמדט ערל לב א פארשטאפטע הארץ ער דינט עבודה זרה וערל בשר אדער ער איז נישט געמל'עט אז דאס הייסט די הארץ איז ער מיט דעם אייבערשטן נאר פארוואס איז ער נישט געמל'עט ווייל ער דארף טאר זיך נישט מל'ה זיין ווייל מתו אחיו מחמת מילה לא יבוא אל מקדשי. זאל נישט טאר נישט קומען אין בית המקדש טאן די עבודה, איז דאך אויך שווער, מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר, איידער יחזקאל האט דאס געזאגט, ווער האט דאס געזאגט, וואנען האט מען געוויסט פריער, אלא דארפסטו זאגן גמרא גמירי לה, אז פריער האט מען עס געהאט הלכה למשה מסיני, ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא, און יחזקאל האט עס געזאגט, און סומך געווען אויף דעם פסוק. הכא נמי דא אויך, דו פרעגסט מיר וועגן ציון, איז אויך די זעלבע זאך, גמרא גמירי לה, פריער איז דאס געוועזן הלכה למשה מסיני, ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא. רבי אבהו אמר רבי אבהו זאגט מהכא פון דעם פסוק, שטייט ביי א מצורע וטמא טמא יקרא, איז די טייטש טומאה קוראה לו, די טומאה רופט ואומרת לו פרוש. ס'איז דא א צייכן ביי דעם טומאה אז מ'זאל וויסן אוועקצוגיין פון די טומאה, וכן אמר רבי עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל רבה, א טומאה קוראה לו, די טומאה רופט אים, ואומרת לו, און זאגט צו אים פרוש. פרעגט די גמרא, והאי להכי הוא דאתא דער טמא טמא יקרא קומט דאך דאס צו זאגן, ההוא מיבעי ליה איך דארף דאס האבן לכדתניא צו דעם וואס מיר האבן געלערנט, שטייט ביי א מצורע וטמא טמא יקרא אז ער דארף דערציילן די מענטשן אז ער איז טמא, ער האט צרעת, צריך להודיע צערו לרבים, ער דארף מודיע זיין זיין צער צו דעם רבים, ורבים מבקשים עליו רחמים, אבער ווי איז דא דא ווער זאגט אז דאס גייט מען דערציילן מען זאל מאכן א ציון? זאגט די גמרא אם כן אויב אזוי לכתוב זאל מען שטיין וטמא יקרא מאי וטמא טמא, שמעת מינה תרתי ביידע זאכן, איינמאל איז א ראיה אז דארף מודיע זיין זיין צער ער זאל דערציילן ער איז טמא, און נאך ברענג איך פון דעם א ראיה אז מען דארף אנצייכענען ביי די טומאה אז מענטשן זאלן זיך וויסן אפצושיידן. אביי אמר מהכא אביי זאגט פון דעם פסוק לערן איך עס אפ אז מען דארף מאכן א ציון ולפני עיוור לא תתן מכשול, פאר א בלינדן זאלסט נישט געבן קיין שטרויכלונג, פאר דעם מענטש וואס ער ווייסט נישט צו דארטן איז דא טומאה זאלסטו טון א זאך ער זאל נישט ווערן געשטרויכלט. רב פפא אמר רב פפא זאגט. שטייט אין פסוק ואמר סלו סלו, דאס איז די לשון מסילה, טוט טרעטן, פנו דרך, טוט ווי מען זאגט דורכטרעטן די וועג, תוספות זאגט אז ס'איז נישט קיין חילוק פון וועלכן פסוק איך לערן, ס'איז נישט קיין מחלוקת, נאר יעדער איינער דער פסוק וואס איז אים אויפגעגאנגען אויף דעם געדאנק האט ער דערמאנט דעם פסוק. ווייל ס'איז דאך זייער שווער, רב חיננא אמר, רב חיננא זאגט דעם זעלבן פסוק וואס רב פפא, נאר ער זאגט די אנדערע העלפט פסוק, הרימו מכשול מדרך עמי, פארוואס זאגט ער נישט פון דעם ערשטן העלפט? נאר דאס איז ווען דער וואס דאס האט ער געטראכט פון דעם האט ער דאס געזאגט. רבי יהושע בריה דרב אידי אמר שטייט אין פסוק והודעת להם זאלסטו מאכן וויסן את הדרך ילכו בה, אז מ'דארף וויסן וועלכן וועג מ'גייט, צו אויפן וועג איז דא טומאה. מר זוטרא אמר, מר זוטרא זאגט, שטייט אין פסוק והזרתם את בני ישראל, זאלסט אפשיידן די אידן מטומאתם פון זייער טומאה, זאגט אויף דעם דער תרגום ותפרשון, זאלסט זיי אפשיידן, זאלסט מאכן א צייכן הייסט עס, אז זיי זאלן וויסן דא איז דא טומאה. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, שטייט אין פסוק ושמרתם את משמרתי, די תרומה ווערט דאך אנגערופן משמרת, מען דארף עס היטן אז מען זאל איר נישט מטמא זיין, זאגט דער פסוק ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי, מאכט א משמרת צו מיין תרומה. רבינא אמר רבינא זאגט, שטייט אין פסוק ושם דרך אראנו וועל איך ווייזן בישע אלוקים, טייטשט זיך דאס ווארט שם פון לשון סימן, ווייל א שין מיט א סמך טוט זיך בייטן. אמר רבי יהושע בן לוי האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, כל השם אורחותיו, די השם אורחותיו דארף מען דא זאגן ווייל אזוי זעט אויס פון רשי, ער טוט אפשאצן זיינע וועגן, ער טוט אויסחשבונען וועלכע ס'איז ריכטיג צו טון און וועלכע ס'איז נישט ריכטיג, הפסד מצוה כנגד שכרה און שכר עבירה כנגד הפסדה, זוכה איז ער זוכה ורואה ער זעט בישועתו של הקדוש ברוך הוא די הילף פון אייבערשטן. שנאה וואס שטייט אין פסוק ושם דרך א ר אל תקרא זאלסט נישט ליינען ושם אלא ושם דרך דער וואס טוט אפשאצן ער טוט אויסחשבונען הפסד מצוה כנגד שכרו און שכר עבירה כנגד הפסדו איז ער אינו באיש אלוקים רבי ינא הבה ל ה תלמוד ה ה תלמידה רבי ינא האט געהאט א תלמיד דחול יומא ומקשה לו יעדן טאג האט ער אים געפרעגט קשיות. בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה. שבת פון יום טוב האט ער אים נישט געפרעגט. פארוואס שבת פון יום טוב האט ער נישט געפרעגט? ווייל אסאך מענטשן זענען דארט געווען ביי דער דרשה. אויב ער וועט נישט וויסן וואס צו ענטפערן וועט ער ווערן פארשעמט. קרי עליה האט ער אויף אים געליינט ושם דרך אראנו בישע אלוקים. אויך ושם, ער טוט אפשאצן, ער טוט רעכענען ווען מען זאל יא פרעגן, ווען מען זאל נישט פרעגן. רשי. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט. מיר האבן דאך געלערנט אין דער משנה אז חול המועד האט די בית דין געשיקט שלוחים מען זאל אנצייכענען אויפן וועג אומעטום ווי דארט איז דא טומאה, ווי ס'איז טומאה, ווי ס'איז דארט דא א קבר צי אנדערע סיבות אז כהנים זאלן דארטן נישט גיין. איז האבן די רבנן געלערנט, נישט אומעטום טוט מען אנצייכענען. אין מציינין, מען טוט נישט אנצייכענען, לא על כזית מן המת, נישט אויב ס'געפינט זיך נישט מער ווי א כזית פלייש פון א טויטן מענטש, ולא על עצם כשעורה, און נישט אויב עס געפינט זיך א ביין, איין ביין וואס איז גרויס ווי א גערשטן אדער מערער ווי א גערשטן און מען וועט באלד עס מסביר זיין. ולא על דבר און נישט אויף אזא איין זאך שאינו מטמא באוהל וואס איז נישט מטמא באוהל, דער דין איז א מת סיי די פלייש פון א געשטארבענע מענטש סיי די ביינער פון א געשטארבענע מענטש, אויב ס'איז נאר גרויס די פלייש ווי א כזית אדער ווינציגער ווי א כזית קען מען אפלאזן פלייש און מען רעדן פון ביינער, אויב די ביינער זענען ווינציגער קלענער ווי א גערשטן. זענען זיי נישט מטמא. אויב זענען אזוי גרויס ווי א גערשטן, זענען זיי מטמא צוויי טומאות, במגע, אויב מען רירט עס אהן, אדער במשא, משא די טייטש מען טראגט עס, מען מאכט עס מופן, אפילו מען האט דאס נישט אנגערירט, למשל, דער מענטש האט גע מיט א זאך מיט א שטיק האלץ, וואס די שטיק האלץ איז נישט מקבל טומאה, האט ער דאס מיט דעם אויך געמופט, אדער אויף דעם אויך געטראגן, ווערט אויך דער מענטש טמא. דאס רופט זיך אהן טומאת משא, צו אמאל איז עס היסט, ער איז געגאנגען מיט דעם שיך איז עס גע מיט דעם טריט איז עס געווארן געמופט. אבער ביי אוהל, ביי אוהל איז די טייטש, ס'דא א דין ווען א מת איז דא אין א הויז, איז אלע כלים וואס איז געפינען זיך אין דעם הויז ווערן טמא, דאס הייסט טומאת אוהל. טומאת אוהל איז נישט מטמא א ביין. ווען איז מטמא טומאת אוהל איז נאר דא אז דארטן איז פארהאנען אדער די גאנצע שדרה פון א טויטן מענטש, אדער די גאנצע ביין פון קאפ, אדער דארט איז דא רוב מנין, די רוב פון דער צאל פון די אברים פון מענטש. אדער ס'דא גרויסע איברים, למשל די ביינער פון פוס, אפילו דאס איז נישט רוב מנין נאר דאס איז רוב בנין, ביינער זאלן מטמא זיין באוהל איז אדער גלגולת, די קאפ, אדער די שדרה, אדער רוב בנין אזעלכע ביינער וואס דאס איז דער רוב געבוי פון מענטש, אדער רוב מנין, ווי איז אבער אזוי אז ס'נאר איין ביין? איז אויב ס'איז ווינציגער ווי א שעורה איז נישט דא אויף דעם קיין שום טומאה, און אויב ס'איז מער ווי א שעורה פון א שעורה און ווייטער איז דא טומאת מגע און טומאת משא, אבער קיין טומאת אוהל איז נאך נישט דא, ס'זאל זיין טומאת אוהל דארף דאס זיין יעצט כזית בשר מן המת. איז אויך מטמא באוהל. דאס ווארט אוהל האבן מיר פריער אפגעטייטשט אז אויב ס'איז דא אין דעם רוים, לאמיר זאגן די גלגולת פון דעם מת אדער בפרט דער גאנצער מת, איז אלע כלים טמא. ס'איז דא נאך א סארט אוהל. דער כלל איז ביי טומאה אז די טומאה האט צוויי וועגן וויאזוי עס ווערט צעשפרייט. אדער די טומאה ווערט צעשפרייט אין די זייטן. דאס הייסט אז אויב איבער די טומאה איז פארהאנען א פרייע ספעיס, א טפח, למשל דער מת געפינט זיך אין שטוב, איז זאגן מיר ווייל עס איז דאך דא אויפן מת, פון דעם מת ביז דעם סילינג איז דאך דא כאטש א טפח, דעמאלט גייט די טומאה נישט ארויף אויפן דאך, אז איינער געפינט זיך אויסנווייניג אויף דעם דאך ווערט ער נישט טמא, ווייל אויב ס'איז אויבן דא א פרייע ספעיס דעמאלט גייט די טומאה אין די זייטן. און די כלים וועלכע זיי געפינען זיך אין דער זייט פון דעם מת, זיי זענען טמא. ווי איז אבער דעמאלט ווען די טומאה איז טומאה רצוצה? טומאה רצוצה די טייטש די פארדעקטע טומאה, למשל ס'דא א פייל מיט תבואה, ווייץ, און אינעווייניג אין דעם פייל געפינט זיך א גולגולת, א גולגולת איז דאך מטמא באוהל, און לעבן דעם גולגולת וואס רירט נישט אן דעם גולגולת איז פארהאנען כלים. ווערן די כלים נישט טמא, ווייל ביי טומאה רצוצה איז דער דין אז די טומאה צעשפרייט זיך נישט אין די זייטן, נאר די טומאה גייט ארויף למעלה עד לרקיע, און אויך די זעלבע זאך למטה גייט עס ביז אראפ, דאס הייסט אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין גמרא שוין אין עטליכע ערטער אז ס'איז דא א מת, און ער איז צוגעדעקט אויבן מיט ערד ביז דעם סילינג, איז שאול, א משל, כ'וויל נישט ארויסנעמען די ערד, און ס'איז דא כלים אין שטוב. די כלים וועלכע זיי זענען אין שטוב, ווערן נישט טמא, אבער דער וועלכער וועט זיין אויף דעם דאך כנגד דעם ארט וואו דער מת איז דא, ווערט דער מענטש טמא, ווייל אויב די טומאה טיף הויך, ווייל אויב די טומאה צעשפרייט זיך נישט, גייט זי ארויף און אראפ. וועט אויסקומען אז אויב ס'איז באגראבן אין דער ערד א כזית בשר מן המת, און א מענטש וועט פונקט ארויפטרעטן אויף דעם ארט, איז דאך די טומאה זאגט מען דאך גייט דאך ארויף, ווערט דער מענטש טמא מכח וואס? נישט ווייל ער האט אנגערירט די טומאה, דאס ווערט אויך אנגערופן טומאת אוהל. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, דער כלל איז, די זאך וואס די זאך איז נישט מטמא באוהל, נאר די זאך איז מטמא במגע במשא, פארוואס זאל איך דארפן באצייכענען די זאך? א מענטש וועט גיין.

אז אויב אין דער ערד געפינט זיך כזית מן המת, טו איך נישט אנצייכענען. די גמרא וועט ווייטער פרעגן פארוואס נישט? כזית מן המת איז דאך יא מטמא באוהל. ולא על עצם כשעורה, דער ביין ווען ס'איז גרויס ווי א שעורה, טו איך אויך נישט אנצייכענען. דאס וואס שטייט שעורה זאגט תוספות איז לאו דווקא שעורה, א גרויסער עצם אויך נישט, נאר דעמאלט ווען דער עצם איז ווינציגער ווי א שעורה, דעמאלט איז דאך אויף אים נישט דא קיין שום טומאה. ולא על דבר שאינו מטמא באוהל, אנדערע זאכן וואס זענען נישט מטמא באוהל טו איך אויף דעם נישט אנצייכענען, פארוואס? ווייל אויב די זאך איז פארדעקט איז דאך די מענטש רירט דאך עס נישט אן, ער אין אוהל איז דאך, און אויב איז דאס אפן ווען דער מענטש גייט, די וואס די צייטן ווען מען איז אויף טהרה האט מען געטון היטן. אבל מציינין, מען טוט אנצייכענען על השדרה, כאטש ס'איז נישט מער די שדרה ווי איין, ווי רופט זיך עס אן די שדרה? דער ביין וואס גייט פון די פלייצע ביז אראפ, די רוקן ביין, כאטש ס'איז נאר איין ביין, איז דא א אויסנאם די שדרה מטמא באוהל, ועל הגולגולת, אדער די ביין פון קאפ געפינט זיך אין דער ערד באגראבן. אדער על רוב בנין, אז ס'איז די רוב בנינים, די גרויסע ביינער וועלכע געפינען זיך ביי דער דיך, קידנס, אדער ועל רוב מנין המת, אז ס'איז רוב מנין, איז אויך די זעלבע זאך, כאטש ס'איז נישט רוב בנין, נאר ס'איז די מערסטן טייל צאל ביינער, איז עס מטמא באוהל. נאך א דין שטייט דא, ואין מציינין על הוודאות. דארט ווי אלע מענטשן ווייסן דארט איז דא טומאה, מענטשן ווייסן דארט איז א בית הקברות, וואס דארף איך אנצייכענען? וועלכע מענטש וועט דארט גיין אויפן בית הקברות? דארט דארף איך נישט אנצייכענען. אבל מציינין, אבער מען דארף באצייכענען, מען טוט באצייכענען מיט ווייסע קאלעך, מען טוט דארט אנגיסן, ווי טוט מען על הספיקות, די זאך וואס איז א ספק, ואלו הם הספיקות, די זאכן זענען ספיקות, סככות, באלד וועט די גמרא זאגן וואס איז דאס סככות, און פרעות וועט די גמרא באלד מפרש זיין ובית הפרס. סככות איז פון לשון סכך, צודעקן, פרעות איז פון לשון עס שטארט ארויס, בית הפרס, אין ווארט בית הפרס איז דא דריי טייטשן. אנדערע טייטשן אז דאס ווארט פון פרס איז פון לשון אויסשפרייטן, אז די טומאה שפרייט זיך אויס אויף דעם גאנצן פעלד, ווי מיר וועלן ווייטער זען. דאס איז פון דעם לשון ויפרוס את האוהל, אויסשפרייטן, הפורס סוכת שלום. אנדערע טייטשן, פרס איז פון לשון פרוסת המוציא, א שטיקל צעברעקלטע טומאה. אנדערע טייטשן, פרעס. איז פון דעם לשון פרסת הרגל, פון לשון טרעטן, בית הפרס איז דער טייטש אזא איין ארט וואו א מענטש קען דארטן, וואס ער היט זיך פון טהרה, קען דארטן נישט אריינגיין, איז די בית הפרס, טוט מען יא אנצייכענען. ע, די גמרא וועט עס מפרש זיין. נאך שטייט אין דער ברייתא, ואין מעמידים ציון במקום טומאה, איך שטעל נישט אוועק דעם צייכן, ממש אויף דעם ארט וואס איז טמא, שלא להפסיד את הטהרות, כ'זאל נישט מאכן שאדן די טהרות, ווייל אויב די טומאה געפינט זיך ממש אונטער דעם ציון, ווען וועט א מענטש דאס באמערקן? ווען כ'האב שוין ארויפגעטרעטן אויף דעם ציון, פלוצלינג גיט ער א קוק אז ער שטייט אויף דעם ארט וואס איז באגאסן מיט קאלך, וועט דאך שוין ווערן טמא די טהרות. נאר וואס דען, איך מאך די אנצייכענונג אביסעלע פאר די טומאה, אבער ואין מרחיקין ציון ממקום טומאה, און אויך איז דער דין איך זאל עס נישט מאכן זייער ווייט מער ווי א כל שהוא, פארוואס שלא להפסיד את ארץ ישראל, וועל איך דאך צונעמען די טהרה פון ארץ ישראל, כ'וועל זאגן די ארט אז כ'וועל עס מאכן ווייטער, וועל איך דאך געבן ווינציגער פלאץ. ווי מ'זאל קענען דארט טרעטן. ביז אהער איז די ברייתא, יעצט גייט די גמרא מפרש זיין די ברייתא, פרעגט די גמרא, וכזית מן המת אינו מטמא באוהל, דו האסט פריער געזאגט א כלל אז דיע זאך וואס איז נישט מטמא באוהל טוט מען נישט אנצייכענען, און דו האסט אויכעט געזאגט אז אויף א כזית מן המת טוט מען נישט אנצייכענען, הייסט דאס אז א כזית מן המת איז נישט מטמא באוהל? והא תנן, מיר האבן דאך געלערנט אלו שמטמאים באוהל, דיע זאכן זענען מטמא באוהל כזית מן המת, דעריבער אויב ס'דא כזית מן המת באגראבן אין דער ערד און א מענטש וועט אויף דעם ארויפטרעטן וועט ער דאך ווערן טמא באוהל. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט. הכא, דא אבער וואס שטייט ביי אונז מען טוט נישט אנצייכענען א כזית מן המת, בכזית מצומצם עסקינן אז ס'איז געווען פונקטליך א כזית נישט מער, דסוף סוף ס'עט דורכגיין אביסל צייט, מיחסר חסר, וועט פון דעם פעלן אין אמת'ן א כזית איז מטמא באוהל, דעריבער שטייט דא אבער ביי אונז מען זאל נישט אנצייכענען, ווייל דער כזית איז געווען פונקטליך, יעצט איז ער טאקע מטמא באוהל, אבער עס גייט דורך אפאר טעג, ס'ווערט אביסעלע פארפוילט, ווערט דאך שוין ווינציגער ווי א כזית, און ער וועט דאך שוין מער נישט מטמא זיין באוהל, און אז איך וועל עס יעצט אנצייכענען. און א מענטש וועט דורכגיין אויף דעם ארט אין א וואך ארום, אין א חודש ארום, אין א יאר ארום, אוי, נישט אלעמאל באמערקט מען גלייך, אמאל פאסירט מען טרעט ארויף אויף דעם ארט, זעה אמאל, איך בין געגאנגען אויף א ארט וואס איז אנגעצייכנט אז ס'איז טמא, וועט א מענטש גיין און ער וועט פארברענען די טהרות. וועט ארויסקומען א מכשול, קען ארויסקומען אויב כ'על יא אנצייכענען וועט ארויסקומען א מכשול אלע יארן, אבער אויב איך וועל נישט אנצייכענען קען דאך נאר זיין דער מכשול ווען די קורצע צייט איידער דער כזית ווערט ווינציגער. דא זאגט ער אין אמת'ן א כזית איז מטמא באוהל, נאר דא בכזית מצומצם עסקינן א פונקטליכע כזית, דסוף סוף מיחסר חסר. שטח מיט א ביז א קורצע צייט וועט פעלן. מוטב ס'בעסער ישרפו עליו, כ'על נישט אנצייכענען וועט מען פארברענען תרומה וקדישים לפי שעה, דער וואס וועט דא יעצט גיין אזוי ווי ס'איז געווארן באגראבן, ואל ישרפו עליו לעולם מ'וועט אלעמאל נישט פארברענען, און אויב איך וועל יעצט אנצייכענען איז א מענטש וועט אין א צייט ארום אין א יאר צוויי ארום דארט גיין וועט ער זאגן ער איז געווארן טמא און אין אמת'ן איז ער נישט געווארן. טמא. ואלו הן הספיקות, פריער האט געשטאנען אין דער ברייתא, דאס זענען די ספיקות, סככות ופרעות. וואס מיינט מען דא סככות ופרעות? סככות איז פון לשון סכך, עס טוט צודעקן. סככות מיינט מען אילן המיסך על הארץ. זאגט רש"י אויף דעם צוויי טייטשן, עס איז לכאורה נישט מיט אמאל, זאגט דער רש"י צוויי טייטשן, פריער האט רש"י געטייטשט אזוי, א אילן המיסך על הארץ מיינט מען נאנט צו דעם בית הקברות איז דא א בוים, נישט אויפן בית הקברות, און צווייגן פון דעם בוים טוען אריבערשטארן, האבן מיר מורא אז ס'קען אמאל זיין. אז מ'האט דארט עפעס קובר געווען, מ'האט זיך געפוילט צו גיין אויפן בית הקברות א נעפל און מ'האט דארט קובר געווען אונטער די צווייגן פון דעם בוים, דאס ווערט אנגערופן סככות, ווייל דער בוים איז נאענט צו דעם בית הקברות, אמאל קען זיין פרייטאג פארנאכט, מ'האט זיך זייער געאיילט און מ'האט דארט קובר געווען, קיין ודאי טמא איז דאס נישט, נאר דאס איז ספק טמא, מענטשן פאלט נישט איין אז איך דארף פאר דעם מורא האבן. א צווייטע טייטש איז דא אין רש"י, תוספות זאגט ביידע טייטשן צוזאמען, ס'איז דא א בוים, דער בוים האט אסאך צווייגן, איך ווייס זיכער אז אונטער איין צווייג איז דא טומאה, אבער איך ווייס נישט אונטער וועלכע צווייג, קומט דאך אויס יעדע צווייג פון בוים, אונטער יעדע צווייג פון בוים איז דאך אויך א ספק, וויל צו מהר א. דעריבער זאגן מיר אז מען טוט דארטן אנצייכענען אויף יעצט וואס מיינט מען פרעות אבנים פרועות היוצאות מן הגדר עס שטארט ארויס פון א געיט טוט ארויס שטארן שטיינער און דארט אונטער איינע פון די שטיינער אויכעט ווייס איך זיכער איז דא א טומאה און איך ווייס נישט אונטער וועלכן. און דאס רופט זיך אן ספק טומאה, און ספק טומאה איז דאך מענטשן ווי מען זאגט לייכטער אז דער קען זאגן אז מ'מיינט אונטער דעם, דער אונטער דעם, דעריבער איז א דין אז מען דארף אלעס אנצייכענען. בית הפרס, בית הפרס, וואס מיינט מען בית הפרס? כדתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, החורש את הקבר, ס'איז געווען אין דעם פעלד א קבר, זעלבסטפארשטענדליך טאר איך נישט איבעראקערן דעם קבר, נאר אז עס האט פאסירט, מען האט איבערגעאקערט דעם קבר, הרי הוא עושה בית הפרס, איז די גאנצע פעלד, וועלן מיר באלד זעהן ווי ווייט, באקומט דעם נאמען בית הפרס, דארף מען דא באלד וועלן מיר עס מסביר זיין. וכמה הוא עושה, וויפיל פון דעם פעלד ווערט א בית הפרס, מלא מענה, ווי ווייט ער האט געאקערט ווערט א בית הפרס, מאה אמה, ווי ווייט ס'איז נאר דער אקער אייזן געגאנגען הונדערט צוויי הונדערט אמות, זאגן מיר א בית הפרס ווערט עס נאר ביז הונדערט אמות, מלא מענה, די טייטש אויב ער האט געאקערט נאר זעכציק אמות. ווערט דער בית הפרס ביז זעכציק אמות, און אויב מ'האט געאקערט מער ווי צוויי הונדערט דריי הונדערט ציט זיך עס ביז הונדערט. וואזשע האבן מיר דא געלערנט אז א בית הפרס דארף מען יא פארצייכענען? קומט דאך פון דעם אויס אויב מיר זאגן אז מען דארף דאס פארצייכענען איז אז ס'איז מטמא באוהל. פרעגט די גמרא, און בית הפרס מי מטמא באוהל? איז דען דא א דין אז א בית הפרס זאל מטמא זיין באוהל? והאמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט געזאגט פאר שמואל'ס וועגן, ווען א איד דארף גייט צו שעכטן דעם קרבן פסח, און ער גייט דורך א ארט ווי דארטן איז א בית הפרס, אין א בית הפרס קען אמאל זיין געפינט זיך אויף דער ערד א ביין וואס דער ביין איז אזוי גרויס כשעורה, און אויב גייענדיגערהייט ער וועט מופן דעם ביין וואס איז כשעורה וועט ער דאך ווערן טמא, וואזשע זאל ער טון? איז מנפח אדם, ער טוט אוועקבלאזן דעם בית הפרס. והולך, ער גייט און ער בלאזט אוועק פון זיך די שטויב, איז אויב ס'איז דא עצם כשעורה זעט ער עס, אזוי יא, ווען עס האנדלט זיך נישט פאר א קרבן פסח, איז דער אוכל תרומה, די צייט איז נישט ברענעדיג. זאגן מיר, ווער הייסט ער גיין דארט, גיי נישט דארטן, נאר דער עושה פסח מוז דורכגיין דורך א ארט וואס דארט איז א בית הפרס, האט מען געזאגט א קולא ביי ווי מ'זאגט מנפח זיך. ר' יהודה אמר, ר' יהודה בר אמי משמיה דעולא אמר, ר' יהודה זאגט נאך א קולא דא ביי בית הפרס, בית הפרס שנידש, א בית הפרס וואס איז געווארן אויסגעטרעטן, די באדן איז א פעסטע, טהור איז ער ריין, פארוואס? ווייל אפילו עס געפינט זיך דארטן עצם כשעורה, א ביין אזוי גרויס ווי א גערשטן, אבער בשעת ער וועט גיין, ווערט ער נישט טמא. פון וואנען נעמט זיך די פארוואס ווייל ער האט עס נישט געמאגט פון אויף? פארוואס טאקע איז מען אזוי א מיקל ביי בית הפרס? אבער קודם כל וואס זע איך פון די ביידע פון די דינים אז בית הפרס איז נישט מטמא באוהל? ווייל אויב איך וועל זאגן ס'איז מטמא באוהל וואס העלפט מיר אז אויבן איז נישטא קיין עצם כשעורה אז אויבן איז נישטא קיין ביין וואס העלפט מיר ס'איז איינגעטראטן אפשר איז אונטן פארהאנען איז די טומאה וואס איז מטמא באוהל? תוספות איז דא זאגט דא א געוואלדיגע זאך אז בית הפרס איז מען זייער מיקל די אמאליגע צייטן איז געווען די סדר אז מען האט נישט קובר געווען די מת טיף אין דער ערד אזוי ווי מען פירט זיך היינט נאר מען האט עס קובר געווען גלייך אויבן ממילא אז ס'איז געגאנגען די אקער אייזן איז דאך אדורך געגאנגען האט די אקער אייזן צובראכן די אלע ביינער און די אקער אייזן נעמען מיר אן האט דאס אלעס צושלעפט. און איך דארף אין אמת'ן נישט מורא האבן אפילו פאר קיין עצם כשעורה אויכעט, ס'איז דאך שוין ווי מ'זאגט געווען פארפוילט, מ'האט דאך נישט געדענקט ווען מ'איז געגאנגען דורכאקערן, נאר וואס דען, די חכמים האבן געמאכט א חומרא אז מ'זאל דארט נאר נישט גיין, אבער. מצד הדין דארף איך פאר דעם נישט מורא האבן, ווייל די אקער אייזן, און אזוי איז אויך ס'לשון פון רשי, וואס רשי זאגט מחרישה סילקה לטומאה, די אקער אייזן האט אוועקגענומען די טומאה, וואס הייסט האט אוועקגענומען? ערגעץ דארף דאך עס זיין, נאר עס האט צעבראכן די ביין אז עס איז גארנישט נישט געבליבן. וואס איז נוגע צו אונזער גמרא? איז דאך דא א סתירה, דו האסט פריער געזאגט אז בית הפרס טוט מען יא אנצייכענען, הייסט עס אז בית הפרס איז יא מטמא באוהל, און דא זע איך דאך אז ס'איז נישט מטמא באוהל, ווייל אויב ס'זאל מטמא זיין באוהל, וואס העלפט וואס איז צוטראטן אזוי ווייטער? אמר רב פפא זאגט רב פפא לא קשיא ס'איז נישט דא קיין קשיא, ס'איז דא פארשידענע בית הפרס, כאן בשדה שאבד בה קבר, א פעלד וואס איז געווארן דארט פארלוירן א קבר, דאס ווערט אויך אנגערופן בית הפרס. דארטן אויך זאגן מיר אז מען דארף אנצייכענען, ווייל א מענטש קען אריינגיין אין דעם פעלד און ער וועט ארויפטרעטן פונקט אויף דעם קבר, וועט זיך ווערן טמא באוהל. דא דארף מען טייטשן בית הפרס, נישט אז די טומאה איז צעבראכן, ווייל די טומאה איז דאך נישט צעבראכן נאבד בה קבר. דא דארף מען טייטשן בית הפרס, מען טאר נישט דארטן גיין, דארף איך טייטשן פון לשון טרעטן. כאן בשדה שנחרש בה קבר. א ארט וואס ס'איז געווארן געאקערט די קבר, דעמאלט דארף מען נישט אנצייכענען, דעמאלט איז עס נישט מטמא באוהל, ווייל מיר זאגן בשעת דעם אקערן איז געווארן ווי מען זאגט אוועקגענומען די טומאה. פרעגט די גמרא, ושדה שנחרש בה קבר, א פעלד וואס איז געווארן איבער געאקערט א קבר, בית הפרס קרי לה, רופסט עס אן? פרעגט די גמרא, ושדה שנחרש בה קבר בית הפרס קרי לה, דאס הייסט בית הפרס. זאגט די גמרא אין, יא, והתנן, מיר האבן געלערנט, שלושה בית הפרס הן, דריי פעלדער ווערן אנגערופן בית הפרס, טייטשט רש"י, וואס דארטן טארן נישט גיין די וואס עסן תרומה. שדה שנאבד בה קבר, א פעלד וואס דארט איז געווארן פארלוירן א קבר, דארט איז די הארבסטע בית הפרס וואס איז מטמא באוהל אויך. ושדה שנחרש בה קבר, א פעלד וואס דארט איז געווארן געאקערט די קבר, זאגן מיר ביי דעם אקערן איז אוועק די טומאה, און באוהל איז עס נישט מטמא, בהיסט אז מען טוט מופן די ערד האב איך מורא טאמער דארט געווען עצם כשעורה, ושדה בוכין, א דריטע בית הפרס איז דא שדה בוכין, מאי שדה בוכין, וואס איז דאס שדה בוכין? רב יהושע בר אבא משמיה דעולא אמר, ער זאגט די נאמען פון עולא, שדה שמפטירין בה מתים, א פעלד וואס דארטן טוט מען זיך געזעגענען מיט די מתים, ווען מען ברענגט א מת פון א ווייטע ארט דא אויף קובר זיין, ברענגט מען אים אויף דעם פלאץ, און דיע וועלכע האבן געברענגט דעם מת, דיע גייען אוועק, האב איך מורא. אז אפשר איז דארטן איבערגעבליבן אן אבר פון די מת, ווייל די מת איז דאך געווארן מדולדל, ווייל ר'האט דאך איבערגעברענגט אים שוין א לאנגע צייט, ס'איז דאך שוין צעפאלן, וטעמא מאי, פארוואס איז דאך דא א חשש פון טומאה? אמר אבימי, האט אבימי געזאגט, משום יאוש בעלים נגעו בה. כ'האב מורא אז די האבן זיך פארלאזט אויף דיע אז זיי וועלן אלעס צוזאמענעמען און די האבן זיך פארלאזט אויף דיע דערווייל איז דארט פארלוירן געווארן. דאס האט מען פריער אויסגעפירט אז שדה שנחרש בה קבר, א פעלד וואס איז געווארן איבערגעאקערט א קבר, איז עס נישט מטמא באוהל, און אויב ס'איז נישט מטמא באוהל דארף מען נישט אנצייכענען. פרעגט די גמרא ושדה שנחרש בה קבר לא בעי ציון. א פעלד וואס דארט איז געווארן איבער געאקערט א קבר, זאגסטו דארף מען דארטן נישט אנצייכענען, ווייל דו האסט דאך פריער געזאגט אז דאס וואס שטייט מנפח אדם בית הפרס און כ'האב נישט קיין מורא לאוהל רעדט זיך ווען עס איז געווארן איבער געאקערט, והתניא מיר האבן דאך געלערנט מצא שדה מצויינת. ער האט געפונען א פעלד וואס איז דארט געווען אנגעצייכנט מיט קאלך, וואס ווייזט דאס אז די פעלד איז דא א טומאה, ואין ידוע און ער ווייסט נישט מה טיבה, ער ווייסט נישט צי דאס איז א פעלד וואס איז געווארן איבער געאקערט א קבר, וועט ער קענען גיין מיט דעם אויפן וואס מיר זאגן מנפח, אדער דאס איז א פעלד וואס איז געווארן דארט נקבר א קבר. די נאבד, נאבד, און אויב ס'איז געווארן נאבד קען מען נישט גיין בניפוח. איז דער דין אזוי, יש בה אילנות, אז אין דער פעלד איז דא ביימער, און מען דארף מוסיף זיין, און ס'איז אזעלכע ביימער וואס ס'קענען נישט עקזיסטירן דווקא אויב מען טוט אקערן, אזוי זאגט דער ריטבא, אז מען מיינט נישט סתם אזוי ביימער, נאר ס'איז דא אזעלכע ביימער וואס מען דארף פאר זיי יעדן יאר אקערן. איז אויב דארטן איז דא ביימער בידוע איז א זיכערע זאך שנחרש בה קבר אז ס'איז געווארן איבערגעאקערט די פעלד ווייל מען האט עס געדארפן האבן פאר די ביימער דעמאלט וועט ער דארט קענען גיין אויב ער וועט מנפח זיין ווייל ס'איז נישט מטמא באוהל. אין בה אילנות אז ס'איז דארטן נישט דא קיין ביימער בידוע שאבד בה קבר. וואס איז פארוואס איז זיכער שאבד בה קבר? אפש אפשר איז אבד אפשר נחרש? פון וואנען ווייס איך זיכער אז אבד בה קבר. דא אז זעה איך דאך א מצויינת אז מען טוט אנצייכענען אפילו דארט שנחרש אויכעט אזוי זאג איך דאך. און תוספות זאגט צוויי טייטשן. איין טייטש זאגט תוספות דעריבער איז בידוע שאבד בה קבר. ווייל עס רעדט זיך אזא איין פעלד וואס דאס איז ראוי אז מען זאל דארט פלאנצן ביימער, און פון דעם וואס איך זעה מען האט נישט פארפלאנצט קיין ביימער, ס'פוסט, ווייל נאבד בה קבר, און א פעלד שנאבד בה קבר, טאר מען נישט אקערן. א צווייטע טייטש זאגט תוספות, און דאס ווייזט אויס פון רש"י אויכעט, אז ס'נישט זיכער, נאר עס קען זיין נאבד בה קבר. אויב ס'דארטן דא ביימער, און מיר רעדן דאך פון אזעלכע ביימער וואס מ'דארף פאר זיי אקערן, אז נישט עקזיסטירן זיי נישט, איז א פאקט אז ס'איז געווארן איבערגעאקערט אז נישט וואלט נישט געווען קיין ביימער דעמאלט איז זיכער, און אויב ס'איז נישט דא קיין ביימער, און קען זיין, אבער מכח ספק, בין איך אויך מחמיר. אבער וואס זעען מיר פון דער גמרא? זעען מיר דאך פון דער גמרא אז אפילו אזא איין פעלד. וואס די פעלד איז נחרש בו קבר, טוט מען אויך פריער אנצייכענען. וואס האסטו פריער געזאגט אז די פעלד וואס איז נישט מטמא באוהל דארף מען נישט אנצייכענען? רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, עד שיהא שם זקן. ביז ס'זאל דארט זיין א תלמיד חכם או תלמיד אדער א תלמיד און זיי זאלן זאגן עדות אז ס'איז געווארן איבערגעאקערט די פעלד לפי שאין הכל בקיאים בדבר, נישט אלע ווייסן די זאך אז א חילוק פון נחרש קבר מיט נאבד קבר, און ס'דא א כלל א זאך וואס דער מענטש מילתא דלא רמיא עליה דאיניש, א זאך וואס ליגט נישט אויפן מענטש, טוט ער די זאך נישט אריינטראכטן, נאר אזעלכע וואס איז א זקן אדער א תלמיד און ער זאגט עדות ווייסט ער, אבער וואס האמער געזען פון דער ברייתא, האמער געזען דא פון דער ברייתא אז א פעלד וועלכע נחרש בו קבר, וואס איז געווארן דארט געאקערט א קבר, טוט מען אויכעט אנצייכענען. אמר רב פפא האט רב פפא פארענטפערט כי תניא ההיא די ברייתא רעדט זיך בשדה שאבד בו קבר, פריער איז דארט געווארן פארלוירן אין דעם פעלד א קבר, אז ס'איז געווארן פארלוירן א קבר דציינוה איז מען געגאנגען מען האט מען געמאכט א צייכן, טאקע א פעלד ווען ס'איז נחרש בו קבר מאכט מען נישט קיין צייכן, נאר דא האב איך געמאכט דעם צייכן ווען ס'איז אבד בו.

קען זיין אז ס'איז דארט געווארן פארלוירן א קבר און ס'איז נאך נישט געווארן געאקערט, איז עס מטמא באוהל. פרעגט די גמרא, איך טו אקערן, טו איך נישט אקערן אין אלע זייטן פון בוים, צווישן די ביימער טו איך אקערן? אַז ס'זאָל זײַן, װײך, דער באָדן זאָל אַרײַננעמען אין זיך גיכער װאַסער. פֿרעגט די גמרא, אַפֿילו דעמאָלט, װען ס'איז דאָרט דאָ בײמער. אָבער װער זאָגט, וליחוש, זאָל מען מורא האָבן? דילמא אילנות מגואי, די בײמער זענען אינעװײניק פֿון דעם קבֿר, וקבר מבראי, און דער קבֿר איז אױסנװײניק פֿון די בײמער, און אױף יענעם אָרט האָב איך נישט געאַקערט. איך האב נאר געאקערט אינעווייניג, אבער אויסנווייניג פון די ביימער דארט האב איך נישט געאקערט, ממילא אפילו דו זעהסט דארטן ביימער איז דאך, דו זאגסט דאך אז פריער איז געווען די פעלד זיכער נאבד בו קבר, נאר וואס דען ס'איז א פאקט מ'האט געאקערט, ווער זאגט אז מ'האט געאקערט אויף דעם ארט וואו ס'איז געווען די קבר? ענטפערט די גמרא, כדאמר עולא, אזוי ווי עולא האט פארענטפערט א צווייטע קשיא בעומדין על הגבולים אז די ביימער שטייען ביי די גרעניצן, הכא נמי אויכעט בעומדין על הגבולים, ס'שטייט ממש ביי די גרעניץ, און די קבר וועט זיך נישט געפינען אין רשות הרבים, די קבר וועט זיך געפינען אין דער אינעווייניגסטע זייט, און די אינעווייניגסטע זייט האב איך דאך געמוזט איבעראקערן. פרעגט די גמרא, אבער דאס איז דאך זיכער א פאקט. אז ס'איז געווארן פארלוירן אין דעם פעלד א קבר, ודילמא אפשר טומאה מגואי, די טומאה, די קבר איז געווארן פארלוירן אינמיטן פעלד, ואילנות מבראי, און די ביימער זענען אויסנווייניג פון פעלד, און אז איך האב געאקערט, האב איך געאקערט צווישן די ביימער. אין דעם קבר, אבער דעם קבר האב איך נישט איבערגעאקערט, ממילא דארף דאך עס צוריק האבן דעם דין פון אבד בו קבר, און זאל צוריק מטמא זיין באוהל. ענטפערט די גמרא איין תירוץ, במסובכין, נישט מיוחד די די טייטש אז ס'איז געשטאנען די ביימער נאר ביי די גרעניץ, זענען געווען ביי די גרעניץ, און אזוי זענען זיי אויכעט געווען צומישט, ממילא האב איך געמוזט איבעראקערן. די גאנצע פעלד צוליב די ביימער. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן, הא אמרן, מיר האבן דאך פריער געזאגט, אין מרחיקין, מען טוט נישט דערווייטערן ציון, דאס וואס מען טוט אנצייכענען די מקום הטומאה, טוט מען נישט דערווייטערן ממקום טומאה, שלא להפסיד את ארץ ישראל. איז אויב דער ספק שאבד בו קבר זאל נאר זיין ממש. אינמיטן פעלד, וואלט איך דעמאלטס נישט באצייכנט די פעלד פון אויסנווייניג, נאר ווי וואלט איך דעמאלטס באצייכנט די פעלד? לעבן די טומאה, און דערנאך אז די פעלד איז געווארן באצייכנט ווי מען זאגט אויסנווייניג, איז א סימן אז די אז דער ציון איז לעבן די ביימער, איז זיכער די טומאה צווישן די ביימער און ס'איז געווארן איבערגעאקערט צוליב די ביימער איז געווארן איבערגעאקערט די פעלד. רשי. פריער אין דער ברייתא האבן מיר געלערנט, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, עד שיהא שם זקן, ביז ס'וועט דארט זיין אן אלטער תלמיד חכם, או תלמיד, און ער וועט זאגן עדות אז ס'איז געווארן געאקערט. לפי שאין הכל בקיאים בדבר, נישט אלע ווייסן אין דער זאך, דאס הייסט אז אפילו א אנדערע מענטש וועט זאגן ס'איז געאקערט, ווייל ער ווייסט נישט דעם דין, קען זיין עס דוכט זיך אים אזוי, ווייל א זאך וואס דער מענטש. דארף איז ער ווייסט נישט אז ס'איז אזוי וויכטיג איז מען נישט מדייק. אמר אביי, האט אביי געזאגט, שמע מינה פון דעם איז א ראיה, צורבא מרבנן דאיכא במתא, א תלמיד חכם וואס איז דא אין שטאט, כל מילי דמתא עליה רמיא, אלע זאכן פון שטאט דארף ער וויסן, ער דארף וויסן צו די זאך איז געווארן געאקערט, צו ס'איז נישט געווארן געאקערט, רשי. דאס וואס איר פרעגט וואס דארף מען אנצייכענען דעם קברות, זאל איך ארויסנעמען פון דעם ארט דעם באגראבענעם מת צי די גלגולת און עס באגראבן אויפן בית הקברות, וועל איך נישט דארפן אנצייכענען. דער דין איז אז א מת טאר מען נישט מפנה זיין פון דעם ארט וואו ער איז געווארן נקבר, נישט בלויז א מת מצוה, א מת מצוה איז דאך אפגערעדט קנה מקומו אז מען דארף אים קובר זיין דא וואו מען האט אים געפונען, נאר אזוי א מת טאר מען אויך נישט מפנה זיין פון איין ארט צו דעם אנדערן ארט, און לאו דווקא א גאנצע מת נאר א חלק פון דעם מת טאר מען אויך נישט מפנה זיין איבערטראגן פון ארט אויף ארט, ס'איז דא אויסנאמען למשל אז אויב מען האט קובר געווען א מת ברשות חברו שלא ברשותו, יענער האט נישט ערלויבט דאך האט מען קובר געווען דעמאלט איז מותר לפנותו, נאך א אויסנאם איז פארהאנען א קבר שמזיק את הרבים אז דער קבר געפינט זיך אויף דעם ארט וואס דארעט איז דרך הרבים און די רבים קענען דארטן ניט גיין איז טאקע דער דין מפנין אותו מען מעג עס צונעמען אבער דא רעדט זיך אז די קבר געפינט זיך נישט במקום המזיק את הרבים, א ארט וואס דארט גייען יחידים, איז פון דארט מפנה זיין טאר איך נישט, דעריבער דארף איך אנצייכענען אז די וועלכע גייען דארט זאלן וויסן אז אויף דעם ארט איז דא טומאה, אז די וואס היטן זיך בטהרות, די טראגן תרומה צי אנדערע זאכן זאלן נישט ווערן טמא.